ברוך השם מסכת נזיר דף מ ב עמוד א' די ערשטע שורה אויבן.
אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט וכולם דיע אלע, דיע דריי וואס זיי דארפן האבן תגלחת, נזיר, מצורע, לוויים, שגילחו שלא בתער, זיי האבן זיך אפגעשוירן נישט מיט א תער, או, אדער, זיי האבן זיך אפגעשוירן מיט א תער, ששיירו שתי שערות, זיי האבן איבערגעלאזט צוויי האר, לא עשו ולא כלום, האבן זיי ניט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת. אמר רב אחא בריה דרב איקא, זאת אומרת, פון דא איז א ראיה רובו ככולו, דאס וואס מיר זאגן דער רוב פון א זאך האט דעם זעלבן דין ווי די גאנצע זאך מדאורייתא, דאס איז א דין מדין תורה, מען דארף נישט האבן קיין טעות, נישט אומעדום איז גוט א רוב, א זאך וואס די זאך דארף האבן א שיעור, איז אויב עס פעלט עפעס איז נישט די טייטש ס'דא א רוב, נאר ס'גארנישט נישט דא, למשל ביי א מקווה, עס דארף זיין מ' סאה. אז ס'פעלט עפעס איז נישט די טייטש כ'האב א רוב מקווה נאר כ'האב גארנישט ניט די זעלבע זאך א כוס א רביעית וואס איך דארף האבן דא ווי מען דארף א כוס ביי קידוש פסח און ווי עט זיין עס פעלט עפעס פון דעם רביעית איז נישט די טייטש איז כ'האב א רוב רביעית, נאר די טייטש איז כ'האב נישט קיין כוס. אבער זעט איר ביי דעם טרינקען, מוז מען שוין נישט טרינקען דעם גאנצן כוס, לכתחילה איז גלייכער צו טרינקען דעם גאנצן כוס, און ס'איז גוט א רוב, דארט זאג איך רובו ככולו. איז דא איז א ראיה, אז רובו ככולו איז מדין תורה, ממאי, פון וואנען ווייס איך עס, מדגלי רחמנא גבי נזיר, די תורה זאגט ביי א נזיר, ביום השביעי יגלחנו, פריער שטייט שוין וגלח, וואס האט מיר די תורה געזאגט נאכאמאל ביום השביעי יגלחנו, אז מען מוז אים אפשערן אינגאנצן? זאג מיר אזוי, הכא הוא עד דאיכא כולו, דא מוז מען אפשערן אינגאנצן, כ'זאג נישט דא רובו ככולו, אז מען לאזט איבער צוויי האר האט מען נישט מקיים געווען די מצוה פון גילוח הא בעלמא, אבער אומעדום זאגן מיר רובו ככולו. רש"י פרעגט אויב זאל איך אפלערנען פון דא אויף אומעדום, אזוי ווי דא זאג איך אז עס מוז זיין כולו, איז אומעדום מוז אויכעט זיין כולו? ענטפערט רש"י, כ'קען פון דא נישט אפלערנען אויף אומעדום, ווייל נזיר און מצורע זענען שני כתובים הבאים כאחד, און שני כתובים הבאים כאחד קען איך נישט אפלערנען אויף ערגעץ אנדערש, אבער דער אורח מישור פרעגט אפ אויף די רש"י מען בלייבט שטיין מיט א קשיא ס'איז נישט דא קיין שני כתובים הבאים כאחד נזיר פון מצורע קען איך דאך נישט אפלערנען כ'וועל וועלן אפלערנען מצורע פון נזיר וועל איך זאגן מה לנזיר שכן קרבנו טעון לחם דעריבער האט די תורה מקפיד געווען איך זאל זאגן דווקא כולו נישט רובו ככולו. ווידער ס'זאל שטיין מצורע, און כ'וועל אפלערנען נזיר פון מצורע, וועל איך זאגן מה למצורע, שכן כל גופו טעון תגלחת, כ'האב די חומרא האב איך די חומרא אויכעט, ווייל איך האב ביי די מצורע די חומרא מ'דארף אפשערן דעם גאנצן גוף, דעריבער האב איך אויך ביי אים די חומרא. עד דאיכא כולו, אבער ביי נזיר וועל איך זאגן רובו ככולו, און אויב איך לערן איינס נישט אפ פון אנדערן איז דאך שוין דאס נישט קיין שני כתובים הבאים כאחד. מתקיף לה רבי יוסי ברבי חנינא, רבי יוסי ברבי חנינא האט געפרעגט א קשיא, פון וואנען ווייס איך צו זאגן אז ביי נזיר טהור מוז זיין עד דאיכא כולו, אז אויב ס'איז געבליבן צוויי האר איז עס נישט קיין תגלחת,

ווייל דא האט דאך דער מחכו מען האט געלאכט אויף די ווערטער פון רבי יוסי ברבי חנינא, זיי האבן געזאגט ס'איז נישט קיין קשיא, ווייל נזיר טמא און נזיר טהור האבן איין דין, מכדי, נזיר טמא דבתער מנלן, פון וואנעט ווייס איך אז נזיר טמא מוז זיך אפשערן נאר בתער, מנזיר טהור וועל איך יליף, איך לערן אפ נזיר טמא פון נזיר טהור, איז די זעלבע זאך ליתי, נזיר טהור זאל קומען נזיר טהור ולילף מנזיר טמא, מה טמא אזוי ווי טמא, כי שייר שתי שערות ולא כלום עבד, הכא נמי דא אויכעט, ביי נזיר טהור כי שייר שתי שערות ולא כלום עבד, ווייל איך זעה דאך אז אויב איך גלייך צו נזיר טמא צו נזיר טהור אז ס'זאל זיין ס. דארף איך אויך צוגלייכן נזיר טהור צו נזיר טמא, אז מען לאזט איבער צוויי האר האט מען ניט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת. בעי אביי, אביי האט געפרעגט א שאלה. א נזיר טהור, ווען ס'האט זיך געענדיגט די טעג פון נזירות, דארף ער זיך אפשערן. איז דאך דא דא צוויי זאכן, אי ער שערט זיך אפ, און אי ער איז א אפגעשוירענער. וואס וויל די תורה? די תורה וויל ביידע זאכן, ער זאל זיך אפשערן און ער זאל זיין א אפגעשוירענער, אדער דער עיקר וויל די תורה אז זאל זיך אפשערן, אפילו נאך דעם אפשערן בלייבט ער ניט קיין אפגעשוירענער? ווי קען דאס זיין? וועלן מיר זען. בעי אביי, נזיר שגילח, א נזיר האט זיך אפגעשוירן, ושייר שתי שערות, האט איבערגעלאזט צוויי האר, און אז מ'לאזט איבער צוויי האר האט ער דאך נישט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת, צמח ראשו, נאכער איז געוואקסן די אלע האר וואס ער האט שוין אפגעשוירן, וחזר וגילחן, יעצט האט ער אפגעשוירן די צוויי האר אליין, מהו, ווי איז די דין? מי מעכבי או לא? צי זאגן מיר ער האט זיך אפגעשוירן אלע האר, האט ער מקיים געווען די מצוה פון תגלחת, אדער ניין ער האט טאקע אפגעשוירן אלע האר, אבער ער איז דאך נישט קיין אפגעשוירענער? און די גמרא ענטפערט דאס נישט. בעי רבא, רבא האט געפרעגט די שאלה.

זיכער האט ער מקיים געווען די מצוה פון גילוח, מען מוז זיך ניט אפשערן צוזאמען, ער האט זיך פריער אפגעשוירן, האט איבערגעלאזט, און אז ער שערט אפ איינע פון די צוויי איז ער מקיים די מצוה פון גילוח, ווייל ווען עס בלייבט איבער איין האר איז דאך עס שוין נישט מעכב, וואס איז דא, פארוואס זאל דא נישט גוט זיין? אלא אימא, זאג ווען איז די שאלה ער האט זיך אפגעשוירן אינגאנצן און ער האט איבערגעלאזט צוויי האר האט ער נישט מקיים געווען די מצוה פון גילוח נאכער נשרה אחת איינע פון די צוויי האר האט זיך אפגעריסן. וגילח אחת, און ער האט אפגעשוירן די לעצטע האר, מהו, דאס איז שוין יא א שאלה, ווען ס'איז ווען ער האט זיך אפגעשוירן און ס'איז געבליבן די צוויי האר, האט ער נאך נישט געהאט מקיים געווען די מצוה פון גילוח, און יעצט ביי די ענדע שערט ער דאך אויך נישט אפ. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, ווי דער ב"ח איז גורס, שער אין כאן, ס'נישט דא דא קיין האר, דעריבער גילוח אין כאן, דעריבער איז ער נישט אפגעשוירן. פרעגט די גמרא וואס פאר א ווערטער איז דאס, אי שער אין כאן, אז ס'דא נישט דא קיין האר, גילוח יש כאן. האט ער דאך יא מקיים געווען די מצוה פון גילוח, ווערט דאך א אפגעשוירענער, זאגט די גמ' הכי קאמר, ער זאגט אזוי, אף על פי ששער אין כאן, כאטש קיין האר איז נישט דא, ער איז א אפגעשוירענער, אבער מצוות גילוח אין כאן, די מצוה פון גילוח האט ער נישט מקיים געווען, די זעלבע זאך אויב איך זאג די מצוה פון א נזיר בתער דווקא, און ער וועט גיין ער וועט אראפנעמען די האר מיט מלקט ורהיטני, קיין האר האט ער טאקע נישט, אבער די מצוה פון תגלחת האט ער ניט מקיים געווען. תוספות, זאגט די משנה, נזיר חופף, א נזיר טוט רייבן די האר פון קאפ, כאטש ס'קען אמאל זיין עס וועט זיך אויסרייסן,

דאס וואס איך זאג אז דער נזיר מעג קראצן, רייבן, די האר פון קאפ, ווי ווער איז דאס? רב שמעון היא, דאס איז ווי רב שמעון, דאמר וואס רב שמעון לערנט, דבר שאין מתכוון מותר, רב שמעון זאגט א דין ביי שבת, א מענטש מעג שלעפן א טיש, א באנק, כאטש ס'קען דאך אמאל זיין ער מאכט א חריץ. אבער ווייל ער איז דאך נישט מכוון צו מאכן א חריץ, דבר שאין מתכוון איז מותר. און דער דין פון דבר שאין מתכוון מותר איז נישט בלויז א דין ביי שבת, ס'איז א דין ביי אלע איסורים. זאגן מיר דא אויך, כאטש דער נזיר קען דאך אמאל אויסרייסן די האר, אבער ווייל ער איז אין מתכוון איז מותר, דאס איז ווי ר' שמעון. אבל לא סורק, עס שטייט אין די משנה אז ער טאר נישט קעמען מיט א קאם, אתאן לרבנן, דאס גייט דאך ווי די רבנן, ווייל לויט רב שמעון ווען ער קעמט איז דאך אויך דבר שאין מתכוון דארף זיין מותר. איז דאך שווער רישא רב שמעון וסיפא רבנן, רבי זאל סותם זיין די משנה די רישא פון די משנה ווי רב שמעון און די סיפא ווי די רבנן, אמר רבה האט רבה געזאגט כולה רב שמעון היא, די גאנצע משנה גייט ווי רב שמעון. איי פארוואס שטייט אין די משנה אבל לא סורק, כל הסורק, דעמאלט ווען ער טוט קעמען להסיר נימין מדולדלות מתכוון, דעמאלט איז דא א כוונה אז ס'זאל זיך אויסרייסן די האר וואס זענען אביסעלע באהאפטן, איז דאס שוין דבר המתכוון.

וויאזוי איז געוועזן די גרסה אין דער משנה? צי די גרסה איז מפני שהיא משרת את השער תנן, די ערד טוט אפרייסן די האר? או דילמא אדער מען האט נישט געלערנט דאס ווארט שהיא, נאר ווי עס שטייט ביי אונז אן א שהיא, מפני המשרת תנן, ווייל עס איז דא ערד וואס מאכט אראפרייסן די האר. למאי נפקא מינה, וואס איז מיר דער חילוק צי איך לערן מפני שהיא משרת אדער איך לערן מפני המשרת, כגון דאיכא אדמה דלא מתרא, אויב ס'דא אזא אן ערד וואס מ'טוט רייבן די האר פון קאפ מיט דער ערד, ווערט נישט אויסגעריסן די האר. אי אמרת אויב איך לערן מפני שהיא משרת תנן אין די משנה שטייט ווייל דיע ערד טוט אפרייסן די האר. היכא דידעינן דלא מתרא, אויב איך האב אזא אן ערד וואס איך ווייס אז דיע ערד טוט נישט אפרייסן, שפיר איז גוט. אלא אי אמרת אויב דו וועסט זאגן מפני המשרת, ווייל עס איז דא אזוינע האר וואס זי רייסט אפ, האב איך מורא טאמער וועט ער נעמען יענע ערד, כלל כלל לא, קען מען קיין האר נישט קיין ערד נישט נעמען, אפילו אזא אן ערד וואס עס טוט נישט אפרייסן.

מדגלי רחמנא גבי נזיר, די תורה זאגט ביי א נזיר, ביום השביעי יגלחנו, ביי א נזיר טמא שטייט דעם זיבעטן טאג זאל ער זיך אפשערן, דלא איצטריך, דעם פסוק דארף איך נישט האבן, דכבר כתיב וגילח שטייט דאך שוין איינמאל וגילח, וואס דארף מען נאכאמאל שטיין ביום השביעי יגלחנו, אלא לאשמעינן, ער וויל מיר דערציילן דבעינן תגלחת מצוה שלימה, אז די תגלחת מצוה זאל זיין א גאנצע, שלא ישייר כלום, מען האט גארנישט נישט איבערגעלאזט, דאס הייסט אז קיין צוויי האר איז אויכעט נישט געבליבן. איז אזוי, הכא הוא דבעי כולו, נאר ביי די תגלחת מצורע דארף זיין א גאנצע תגלחת, ובעלמא רובו ככולו, אבער אומעטום זאגן מיר א רוב איז גלייך ווי אינגאנצן ואומר הר"ם, זאגט הר"ם, דבעלמא קאי, דאס איז אנדערע ערטער, מיינט ער פאת זקן לגבי דעם לאו פון פאת זקן, ופאת זקנם לא יגלחו, וואס שטייט א פסוק ביי די כהנים, אדער ביי ישראל שטייט דאך אין פסוק ולא תשחית פאת זקנך,

מיינט מען רבי יוסי ברבי חנינא, והכא דא ביי אונז אשכחן טרעפט מען דאך מחכו על דבריו, דא שטייט מחכו במערבא וואס ער האט געזאגט רבי יוסי ברבי חנינא מוז איך דא טייטשן אז מחכו עלה במערבא איז נישט רבי יוסי ברבי חנינא דמכדי נזיר טמא דבתער מנלן מנזיר טהור יליף דבתער, אזוי ווי איך זעה נזיר טהור איז זיך מגלח בתער זאג איך די זעלבע זאך נזיר טמא. ולייתי נזיר טהור ולילף מנזיר טמא, דשתי שערות מעכבות, אזוי ווי דו לערנסט אפ נזיר טמא פון נזיר טהור בתער, הייסט עס נעמסטו דיך אן אז ביידע האבן דעם זעלבן דין, איז די זעלבע זאך לערן אויך אפ נזיר טהור פון נזיר טמא, אז שתי שערות מעכבות. נזיר שגילח ושייר ב' שערות א נזיר האט זיך אפגעשוירן און האט איבערגעלאזט צוויי האר ובאותה שעה לא גילח יפה ווען ער האט זיך אפגעשוירן און נישט אינגאנצן ס'געבליבן צוויי האר האט ער דאך נישט גוט זיך אפגעשוירן ואחר כך המתין נאכדעם האט ער געווארט לגלח שתי שערות אפשערן די צוויי האר עד אשר צמח שער ראשו ביז וואנען ס'איז געוואקסן די האר פון זיין קאפ, וחזר וגילחן, נאכדעם האט ער אפגעשוירן, לאותן שתי שערות לבד, נאר די צוויי האר. מי אמרינן צי זאגן מיר, אותו תגלחת שתי שערות, לאו כלום היא, דאס וואס ער שערט יעצט אפ די צוויי האר, דאס איז גארנישט, הואיל כשגילחן, ווייל דעמאלט וואס ער האט אפגעשוירן, ראשו מלא שער איז דא די קאפ פול מיט האר, סדארף זיין ער זאל זיך אפשערן און עס זאל זיין א אפגעשוירענע, און דא איז דאך ניט קיין אפגעשוירענע, ווייל ס'איז דאך שוין ארויסגעוואקסן די אנדערע האר, נזיר שגילח והניח שתי שערות וגילח אחת ונשרה אחת, כלומר. השניה, די צווייטע האר איז אראפגעפאלן. מי אמרינן צי זאגן מיר כיון דגילח שתי שערות, ער האט דאך ניט אפגעשוירן ביי די ענדע קיין צוויי האר, נאר איין האר. לאו גילוח היא, דשתי שערות איז פון שיעור גילוח, דער שיעור גילוח איז נאר צוויי האר. או דילמא דהא השתא מיהא ליכא שער כלל, יעצט איז נישט דא קיין שער.

די צוגעשטעלט אין דער זייט כיון דבשעה שבא לגלח, דעמאלט ווען ער וויל זיך אפשערן, הוה שיעור גילוח, איז עס אפגעשוירן. זאגט די גמרא, אימא זאג נשרה אחת וגילח אחת, כשבא לגלח שניה, ווען ער איז געקומען ביי די ענדע אפשערן די האר,

הואיל דבתגלחת ראשונה שייר ב' שערות, ביי דער ערשטער תגלחת האט ער זיך איבערגעלאזט צוויי האר, ובתגלחת זאת לא היה רק שער אחד, און יעצט ביי דעם צווייטן מאל איז נאר געווען איין האר, האט ער נישט מקיים געווען די מצוה פון תגלחת. נזיר חופף ומפספס, פרייר בלע"ז. שחוכך ראשו, ער קראצט די האר פון קאפ, בנתר ובאדמה מיט זיינע הענט, אף כי פעמים שמשיר שיער, אפילו אמאל טוט ער אפרייסן די האר, דבר שאין מתכוין הוא, ער האט נישט קיין כוונה אפצורייסן, ומותר לרבי שמעון. און מפספס וואס מיינט מען? ער טוט קראצן מיט די פינגער, שמבדיל שערה זו מזו, ער טוט אפטיילן די האר איינע פון די אנדערע, אף שפעמים משיר, כאטש אנדערע מאל טוט ער אפרייסן, אבל לא סורק, בגמרא משמע, גמרא ווייזט אויס, ס'איז סתם סורק,

עמוד א', די דריטע משנה. זאגט די משנה, נזיר שהיה שותה יין כל היום, א נזיר האט געטרינקען וויין א גאנצן טאג. מען האט אים איינמאל געווארנט און ער האט זיך נישט גערעכנט מיט דעם וואס מען האט אים געווארנט, און ער האט א גאנצע טאג געטרינקען וויין, אינו חייב אלא אחת, אז ס'איז נאר געווען איין ווארענונג, קומט אים איינמאל מלקות. ווי איז אבער אמרו לו אל תשתה, מען האט אים איינמאל געווארנט אז ער זאל נישט טרינקען און ער האט געטרינקען, מען האט אים נאכאמאל געזאגט אל תשתה והוא שותה, און ער האט געטרינקען נאך יעדן ווארענונג, חייב על כל אחת ואחת, קומט אים מלקות פאר יעדן מאל וואס מען האט אים געווארנט און ער האט נישט געפאלגט. נאך א דין, היה מגלח כל היום, ער האט א גאנצע טאג געשוירן. מיר האבן דאך געלערנט פריער אז דער חיוב ביי א נזיר איז כל שהוא איין האר ער רייסט אויס איז ער חייב, מען האט אים איינמאל געווארנט אינו חייב אלא אחת, קומט אים איינמאל מלקות, אבער אמרו לו אל תגלח אל תגלח והוא מגלח, מען האט אים געהייסן זיך נישט אפשערן, אסאך מאל געווארנט און יעדן מאל האט ער נישט געפאלגט די התראה און ער האט זיך געשוירן, חייב על כל אחת ואחת, אויף יעדן התראה וואס מ'האט אים געווארנט און ער האט נישט געפאלגט קומט אים מלקות. די זעלבע דין איז היה מטמא למתים כל היום, האט זיך א גאנצע טאג מטמא געווען צו מתים, אינו חייב אלא אחת, מ'האט אים איינמאל געווארנט האט קומט אים איינמאל מלקות. אמרו לו, אבער אז מען האט אים געזאגט אל תטמא אל תטמא, והוא מטמא, און ער איז זיך מטמא, חייב על כל אחת ואחת, קומט אים מלקות אויף יעדן התראה. תוספות. נזיר שהיה שותה יין כל היום, אינו חייב אלא אחת, אמרו לו אל תשתה אל תשתה, שהתרו בו, מען האט אים געווארנט, על כל פעם ופעם, ביי יעדן מאל שהוא שותה וואס ער טרינקט, דעמאלט חייב על כל אחת ואחת, אויף יעדן התראה קומט אים מלקות, וכמו כן תגלחת, די זעלבע דין איז ביי דעם אפשערן, ער האט זיך אסאך מאל געשוירן, מען האט אים אסאך מאל געווארנט, קומט אים יעדן מאל מלקות, וכן טומאה, די זעלבע דין איז ביי טומאה כדמפרש ואזיל, ווי די משנה איז מפרש. גמרא, איתמר מיר האבן געלערנט, אמר רבה אמר רב הונא, רבה האט געזאגט פאר רב הונא'ן, מקרא מלא דיבר הכתוב לא יטמא, דער פסוק איז א פולער פסוק, דאס הייסט, מיט דעם וואס דער פסוק זאגט לא יטמא, ליגט שוין אין דעם אלעס, ער טאר נישט אנרירן אין א מת, אויך טאר ער נישט אריינגיין אין א אוהל וואס דארט איז דא א מת, ווייל אלעס ליגט דאך אין כלל פון לא יטמא. כשהוא אומר לא יבוא, אז די תורה זאגט נאך שפעטער לא יבוא, די לא יבוא איז דאך מיר שוין איבריג, אז זאל נישט אריין קומען אין אוהל המת, עס ליגט דאך שוין אין כלל פון לא יטמא, איז דא זעה איך פון דעם להזהירו על הטומאה להזהירו על הביאה, אז די תורה טוט אים געבן צוויי אזהרות, צוויי ווארענונגען, אי ער זאל זיך נישט מטמא זיין, און אי ער זאל נישט אריינגיין אין א אוהל המת, דאס הייסט אז עס קען זיין אז מען זאל געבן מלקות פאר ביידע זאכן, אז ער זאל עובר זיין ביידע לאוין, אי דעם לאו פון לא יטמא, און אי דעם לאו פון לא יבוא, אבל טומאה וטומאה לא, אבער מיר זאלן געבן מלקות איינמאל פאר טומאה און נאכהער נאכאמאל געבן מלקות פאר טומאה קען מען נישט, ווייל ער איז שוין איינמאל געווארן טמא, קען מען שוין שפעטער אים נישט געבן קיין מלקות. איי די משנה האט מען דאך נישט אזוי געלערנט, די גמרא וועט באלד רעדן פון דעם. ורב יוסף אמר, און רב יוסף זאגט, האלוקים איך שווער אמר רב הונא רב הונא האט געזאגט אפילו טומאה וטומאה אז מען גיט אים מלקות ווען ער איז געווען טמא און ער איז זיך נאכאמאל מטמא און מען האט אים געווארנט גיט מען אים נאכאמאל מלקות. דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט נזיר שהיה עומד בבית הקברות, א נזיר איז געווען אין בית הקברות איז דאך טמא, והושיטו לו, מען האט אים דערלאנגט מתו, מתו רופט זיך אן פון די שבעה קרובים, אזוי איז דער דין, א כהן מעג זיך מטמא זיין צו שבעה קרובים, אבער א נזיר טאר זיך נישט מטמא זיין צו קיינעם, איז אפילו מען האט אים דערלאנגט מתו, ווער רעדט נאך מת אחר, א צווייטן מת, ונגע בו, און ער האט אנגערירט אין דעם מת וואס מען האט אים דערלאנגט, חייב קומט אים, אויב מ'האט אים געווארנט, קומט אים מלקות פאר די נגיעה. אמאי, פארוואס זאל מען געבן מלקות? הא מיטמא וקאים, ער איז דאך שוין טמא פון פריער. אלא לאו שמע מינה, איז פון דעם א ראיה, אמר רב הונא, אז רב הונא האט געזאגט, אפילו טומאה וטומאה, אויב ער איז געווען טמא און מ'האט אים געווארנט און ער האט נאכאמאל זיך מטמא געווען, גיט מען אים נאכאמאל מלקות. האב מיר דא געהאט א מחלוקת פון רבה'ן מיט רב יוסף'ן וואס רב הונא האלט, רבה לערנט אליבא אז רב הונא זאגט אז אויב ר'איז שוין געווען טמא מען האט אים נאכאמאל געווא, מען האט אים געווארנט ער זאל זיך נישט מטמא זיין און ר'האט זיך מטמא געווען גיט מען נישט קיין מלקות, און רב יוסף לערנט אז רב הונא האלט טומאה וטומאה גיט מען מלקות. איתיביה אביי, האט אביי געפרעגט א קשיא רב יוסף, מיר האבן געלערנט כהן שהיה לו מת מונח על כתפו, א כהן וואס א מת איז געליגן אויף זיין אקסל, והושיטו לו מתו, פארוואס שטייט דא מתו? מתו מעג ער זיך דאך מטמא זיין, נו, די גרסה זעהט מען פון תוספות, אז תוספות איז גורס בפירוש, כהן איז תוספות גורס, אז תוספות איז גורס אין גמרא דעם פסוק להחלו, און דער פסוק להחלו שטייט ביי א כהן נישט ביי א נזיר. ומת אחר, אדער א צווייטן מת, ונגע בו, און האט אים אנגערירט, יכול קען איך מיינען יהא חייב, ער זאל זיין חייב, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ולא יחלל. איז תוספות גרסה איז להחלו, ווייל דער פסוק ולא יחלל דאס רעדט זיך נישט ביי דעם דין פון טומאה, נאר דאס רעדט זיך אז דער כהן טאר נישט נעמען קיין גרושה און נאך אזעלכע וואס ער ווערט פארשוועכט פון די כהונה. זאגן מיר אזוי, במי שאינו מחולל לא יטמא בעל בעמיו להחלו, אויב ער זאל ווערן פארשוועכט, אויב ער איז נאך טהור, טאר ער זיך נישט, איז דא א לאו אז זיך נישט מטמא זיין? יצא זה, אבער דא אויב ער, ס'איז דאך שוין געוועזן מת מונח על כתיפו שהוא מחולל ועומד, ער איז דאך מחולל ועומד, ער איז מחולל ועומד, גיט מען אים נישט קיין מלקות אויף דעם וואס ער האט אנגערירט דעם צווייטן מת, איז דאך א קשיא אויף דיר רב יוסף. וואס דו רב יוסף לערנסט אז טומאה וטומאה גיט מען כאטש ער איז טמא און ער האט נאכאמאל אנגערירט טומאה זאגסטו אז מען גיט אים מלקות אמר ליה האט רב יוסף געענטפערט צו אביי ותיקשי לך מתניתין לויט דיר נאך וואס דו זאגסט אז ער איז געווען דער נזיר טמא און ער האט נאכערן נאכאמאל זיך מטמא געווען, איז ער נישט עובר קיין לאו, גיט מען נישט נאכאמאל קיין מלקות, עט דאך זיין שווער אויף דיר די משנה, דתנן, מיר האבן געלערנט אין די משנה, היה מטמא למתים כל היום, ער האט זיך מטמא געווען דער נזיר א גאנצע טאג צו מתים, מען האט אים איינמאל געווארנט, אינו חייב אלא אחת, גיט מען אים נאר איין מאל מלקות, אמרו לו, אבער אמרו לו, מ'האט צו אים געזאגט אל תטמא אל תטמא, חייב על כל אחת ואחת, גיט מען אים מלקות פאר יעדער התראה, ואמאי, לויט דיר נאך פארוואס זאל מען געבן מלקות נאכדעם מען האט אים נאכאמאל געווארנט, הא מטמא וקאי, ס'איז דאך מטמא וקאי, איז דאך שוין טמא. אלא קשיא אהדדי, האב איך דאך א סתירה פון אונזער משנה אויף דער ברייתא, ממילא מיר האבן א כלל וועלכעס איז עיקר די משנה, דארף איך זאגן אז אין דער ברייתא איז נישט ריכטיג געווארן געלערנט, נאר דער דין איז אז טומאה וטומאה גיט מען אויך מלקות, אזוי ווי שטייט אין דער משנה. ווער האט אזוי געזאגט? אזוי האט געזאגט רב יוסף, קומט צו גיין אביי, און אביי זאגט, איך קען פארענטפערן, ס'וועט נישט זיין קיין קשיא פון דער משנה אויף דער ברייתא, לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בחיבורין. דאס וואס מיר זאגן טומאה וטומאה, גיט מען אויף דער צווייטער טומאה נישט קיין מלקות, רעדט זיך בחיבורין אין דעם מאמענט ווען דער מענטש האלט איין מת און ער רירט אן דעמאלט נאך א מת, זאגן מיר אז מיט דעם וואס ער האט שפעטער אנגערירט דעם צווייטן מת, האט ער גארנישט ניט מוסיף געווען אויף זיך קיין טומאה דעריבער, ש י אזוי איז דאך דארטן טאקע דאס לשון ה י, ווי איז דארטן דאס לשון כהן שהיה לו מת מונח על כתפו, דעמאלט ווען ס'איז געווען מונח על כתפו און ער האט אנגערירט א צווייטן מת האט ער גארנישט ניט מוסיף געווען קיין טומאה, כאן שלא בחיבורין, ווי וועט זיין אז ראובן לאמיר זאגן האט אנגערירט א מת, ראובן איז געווארן טמא, ער האט, וועלכע טומאה איז דא אויף אים? טומאת שבעה, נאכהער רירט אן אין דעם ראובנ'ען שמעון, וואס פאר א טומאה איז דא אויף שמעונ'ען? אויף שמעונ'ען איז נאר דא טומאת ערב. ווי וועט זיין אין דעם מאמענט ווען ראובן האלט דעם מת האט אנגערירט שמעון אין דעם ראובנען איז אויך דער שמעון טמא טומאת שבעה קומט דאך אויס אז אויב דער מענטש האט אנגערירט א מת און ר'איז געווארן טמא נאכהער רירט ער אן נאכאמאל דעם מת ווערט דאך אויף אים נתווסף טומאה, וואו ראיות ווערט אויף אים נתווסף טומאה? ווייל אין די ווען ער רירט יעצט אן די מת און א צווייטע מענטש וועט אין אים אנרירן וועט דאך אויף אים זיין טומאת שבעה, דעריבער זאגן מיר אז עס קומט אים נאכאמאל מלקות, ווען זאגן מיר טומאה וטומאה גיט מען נישט קיין מלקות אז ווען ער האלט נאך יענע מת רירט ער אן נאך א מת, איז דאך מיט דעם וואס ער רירט אן דעם צווייטן מת, ווערט דאך אויף אים גארנישט ניט נתוסף קיין טומאה, דעריבער גיט מען אים נישט קיין מלקות. אבער אין אזא פאל וואס האט זיך שוין אפגעשיידט פון דעם מת, ר'האט אים אנגערירט און ער איז אוועקגעגאנגען, און איך ווארן אים, און ער גייט ער רירט נאכאמאל אן, איז דאך די צווייטע נגיעה איז מוסיף אויף אים טומאה, דעריבער זאגן מיר, גיט אים נאכאמאל מלקות. איז אונזער משנה רעדט זיך, ווען רעדט זיך אונזער משנה? אונזער משנה וואס עס שטייט אז מען האט אים געזאגט אל תטמא אל תטמא והוא מיטמא חייב על כל אחת ואחת מיינט מען ער האט אפגעלאזט די מת און נאכדעם האט ער נאכאמאל אנגערירט, יעצט דארף מען אבער פארשטיין רבה, קומט דאך יעצט אויס אז דאס וואס רבה האט געזאגט טומאה וטומאה לא, ווען האט רבה געזאגט טומאה וטומאה לא? ער האט נישט אפגעלאזט דעם ערשטן מת, נאר דעמאלט ווען ער האט געהאלטן דעם ערשטן מת האט ער אנגערירט דעם צווייטן מת, איז דער רא"ש פרעגט אויף דעם פשט, ווייל עס לשון פון רבה'ן ווייזט נישט אזוי אויס. פרעגט די גמרא, פרעגט די גמרא, וטומאה בחיבורין דאורייתא, דעם דין אז ראובן רירט אהן א מת און שמעון רירט אהן ראובן'ן, איז דאס וואס דער שמעון איז אויך טמא שבעה איז דאס דאורייתא, ווייל אזוי זאגסטו דאך אז אז אויב האט ער שוין געווען טמא נאכער רירט ער נאכאמאל א מת ווערט אויף אים נתוסף טומאה, מדין תורה ווערט נתוסף טומאה לויט דיר נאך והא ראיה מ'גיט דאך אים מלקות. איז קומט דאך אויס אז טומאה בחיבורין, איז דין תורה דער דין, הא דאך אמר ר' יצחק בר יוסף אמר ר' ינאי, ר' יצחק בר יוסף האט געזאגט פאר ר' ינאי, לא אמרו טומאה בחיבורין, מען האט נישט געזאגט אז דער וואס רירט אן נוגע בנוגע במת, אז שמעון רירט אן אין ראובנ'ען אין דעם מאמענט וואס ראובן רירט אן אין מת איז ער טמא שבעה האט מען עס נאר געזאגט אלא לתרומה וקדשים מען האט עס נאר געזאגט לגבי דעם דין נאר אז מען זאל מטמא זיין תרומה וקדשים אבל לנזיר אבער ווען עס האנדלט זיך ביי א נזיר אז דער שמעון וואס רירט אן ראובנ'ען אין דער צייט ווען ער רירט אן דעם מת איך זאל זאגן אז דער שמעון זאל ווערן טמא און ער זאל דארפן ברענגען די קרבנות וואס א נזיר טמא ברענגט, אדער ביי עושה פסח, אדער עס האנדלט זיך אז שמעון זאל נישט קענען מאכן קיין פסח? לא, זאגט מען נישט אזוי, נאר מיר זאגן אז אויף שמעון איז נאר דא טומאת ערב, און ביי טומאת ערב איז דער דין, דארף דער נזיר נישט סותר זיין די נזירות. איז די זעלבע זאך די קרבן פסח קען מען מאכן ואי אמרת דאורייתא, און אויב דו וועסט זאגן אז דער נוגע בנוגע במת איז די טומאה אויף דעם צווייטן טומאת שבעה דאורייתא, מאי שנא וואס איז די חילוק צי לגבי תרומה וקדשים צי לגבי נזיר ועושה פסח, איך דארף אויך זאגן לגבי נזיר ועושה פסח אז דער שמעון וואס רירט אן ראובנ'ען אין דעם מאמענט ווען ער רירט אן דעם מת זאל אויך זיין טמא שבעה, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בחיבורי אדם באדם, דאס וואס מיר זענען מחלק אז טומאה בחיבורין, גייט נאר אהן לגבי תרומה וקדשים, רעדט זיך אז ס'איז געווען דריי מענטשן, לוי האט אנגערירט שמעונ'ען, און שמעון האט אנגערירט ראובענ'ען, און ראובן האט אנגערירט פון דעם צייט דעם מת, דעמאלט זאגן מיר לגבי דעם לוי'ן לגבי דעם דריטן הייסט עס שוין נישט קיין טומאה בחיבורין מדין תורה, נאר מדרבנן, דעריבער זאגן מיר אז לא אמרו טומאה בחיבורין אלא לתרומה וקדשים, אבל לנזיר ועושה פסח לא, דאס הייסט אז חיבורי אדם באדם, איין מענטש באהעפט זיך צו א מענטש, וואס יענער מענטש איז רירט אן א מענטש וואס ער רירט אן א מת. כאן בחיבורי, אז ער באהעפט זיך אדם במת, ווען א מענטש רירט אן א מת, ראובן רירט אן א מת, און שמעון רירט אן ראובנ'ן, דעמאלט איז דא אויף שמעונ'ן טומאת שבעה מדין תורה. דעריבער אויב ס'איז דא דין תורה, הייסט עס דאך שוין פשט איז שוין זייער גוט פארוואס מיר זאגן מ'גיט אים נאכאמאל מלקות, ווייל אז ער האט אנגערירט דעם מת, און ער האט אפגעלאזט דעם מת, און נאכער רירט ער נאכאמאל אן, איז די מאמענט וואס ער רירט אים אן ווערט נתוסף אויף אים טומאה, פארוואס? וראיה עס ווערט נתוסף טומאה, ווייל אויב א מענטש וועט אים יעצט אנרירן וועט ער ווערן טמא שבעה. תוספות. פרעגט די גמרא, אבל טומאה וטומאה לא, אויב ער איז שוין געווען טמא און ער איז נאכאמאל געווארן טמא, זאגסטו גיבט מען אים נאכאמאל נישט קיין מלקות אפילו מען ווארנט אים, דהא מיטמא וקאים, ווייל ער איז דאך סיי ווי טמא, אויב אזוי טומאה וביאה נמי, אז ער איז געווען טמא. און ר'איז אריין געגאנגען אין א אוהל המת, פארוואס זאל מען געבן נאכאמאל מלקות הא מיטמא וקאים, ער איז דאך טמא, און יעצט איז דאך נישט דא קיין תוספת טומאה, וויאזוי וועסטו איינלערנען, וויאזוי רעדט זיך, רעדט זיך אז ער האט אנגערירט א מת, נאכער גייט ער אריין אין א אוהל המת, דעמאלט איז דאך אפילו טומאה וטומאה אויכעט פארהאנען, דאס הייסט ער האט אנגערירט א מת. און ער האט אים אפגעלאזט, נאכער האט ער נאכאמאל אנגערירט א מת, איז דאך דעמאלט קומט דאך אים מלקות פאר דעם צווייטן מאל, ווייל דעמאלט איז דאך דא א תוספת טומאה, ווען דו גייסט דא מחלק זיין, וואס דו זאגסט טומאה וטומאה איז נישט פארהאנען, רעדט זיך, ווען ער האלט דעם מת, און דעמאלט רירט ער אן א צווייטן מת, איז אויב אין אזא פאל אז ער האלט א מת אויף די פלייצע און ער גייט אריין אין דעם אוהל המת, איז דאך אויכעט נישט פארהאנען קיין תוספת טומאה? אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געענטפערט, כאן בבית. יא ווען ער גייט אריין אין א הויז וואס אין דעם הויז איז דא א מת און ער איז ריין, איז דעמאלטס זאגן מיר איז ער מיט איין מאל עובר ביידע לאוו'ן, ער איז עובר דעם לאו וואס פון טומאה און די לאו פון ביאה, דעמאלט גיבט מען אים צוויי מאל מלקות אויף לא יטמא און אויף לא יבא, מיט דעם וואס ער קומט אריין אין הויז קומט ביידע לאוו'ן. קמה בשדה, אבער אין א פעלד, דעמאלט קאן טאקע נישט זיין אזוי, אויב איז געווארן טמא אין פעלד און ער גייט שפעטער אריין אין הויז, דעמאלט איז נישטא קיין חילוק פון טמא און טמא, ביז טמא ביי.